נאך דאס אלעס איז נאך אלץ אברהם אבינו נישט אנגעקומען צו מנוחה ונחלה. און מאיזה סיבה איז ער געגאנגען וואוינען אין גרר, ס'שטייט נישט דא פארוואס, סתם ויגר בגרר, ס'איז א נוסח וואס קלאפט זייער שיין. רש"י טראכט אפשר וועגן ער האט מורא זיך געשעמט פון לוט, איך שלא יהיה איז אין גרר. און דא ווייטער ער קען נישט גרר. כ'מיין על פשטות לערנט מען זיך פון דא, על פי פשט הכי פשוט, מ'דארף וויסן אלעמאל ווען מ'גייט, איינע פון די גרויסע זאכן וואס איז לערנען פון די פרשה פון אברהם, וואס איז א שורש פון סימן לבנים, מ'דארף וויסן ווען מ'גייט אין א נייע פלאץ, אברהם אבינו גייט דאך אלץ אין נייע פלעצער, ער קומט נישט פון דא און ער דרייט זיך, מ'דארף זיך אויספיגערן וויאזוי זיך צו פירן מיט יעדע איינעם, די שכנים, לוט האט געטראפן שלעכטע שכנים, אברהם אבינו זוכט זיך אלץ גוטע שכנים, ער האט געהאט ממרא ס'איז געווען בעלי ברית אברהם, ס'האט געמאכט מיט זיי א בונד, געמאכט פאר זיי א קאאלישן, געארבעט געקענט ארבעטן מיט זיי, ס'איז געגאנגען אין מצרים, מצרים האט ער נישט געלונגען, די וואס נישט נישט געלונגען, דארט איז געווען פרעה, מ'האט פארכאפט שרה, קוים איז ער אנטלאפן מיט זיין לעבן, קוים מיט שרה, טאקע באקומען געלט, דאס איז א משל אויף יציאת מצרים פארשטייט זיך, אבער חוץ פון דעם איז דא נאך אסאך פעלקער, ס'איז דא עמון און מואב וואס מ'דארף זיך אן עצה געבן מיט זיי, ס'דא פלישתים אבימלך איז געווען מלך פלישתים, מלך גרר, און מיט זיי איז נישט אלעמאל, מ'דארף אלעמאל וויסן פונקטליך וואו מ'שטייט מיט א מענטש, מ'קען נישט אלעמאל עסומען די שלעכסטע זאכן, און על פי פשט הכי פשוט אין די פרשה לערנט מען זיך אז אבימלך איז נישט געווען אזא רשע ווי אברהם אבינו האט געטראכט, אבימלך זעט מען זייער אנדערש פון פרעה, די זעלבע מעשה כידוע, די זעלבע מעשה איז געשען כמעט דריי מאל ביי די אבות, ביי אברהם מיט פרעה, ביי אברהם מיט אבימלך, ביי יצחק מיט אבימלך, אבער נישט ממש די זעלבע זאך, אברהם זאגט אחותי היא, אזוי ווי זיין מנהג, אזוי ווי ער גייט שפעטער זאגן, און אבימלך נעמט שרה, און די אייבערשטער קומט צו אבימלך, א נייע מעשה, פרעה האט נישט די אייבישטער געקומען, וינגע השם את פרעה, זיי האבן געגעבן פעטש, פעטש האט די פרעה פארשטייט אויך, אבער רעדן פארשטייט נישט פרעה, פרעה האט אויך נישט גערעדט מיט אברהם, האט אים נישט געפרעגט קיין שאלות, שוין קיין שום דיאלאג, דער זאגט אה, כ'האב עס נישט, נעם דיך קח ולך, אבימלך זעט מען ער פרובירט צו רעדן, און די אייבישטער רעדט מיט אים, זעט אויס אז ס'דא אזא סארט מענטש, מען דארף וויסן ווען מען קען גיין מיט דיפלאמאטיע, ווען מען קען גיין מיט, ניין מען דארף זאגן אביסל ליגנט, ווען מען קען גיין מיט די אמת, ווען מען קען גיין מיט פעטש, יעדע זאך איז א אנדערע זאך, און די אייבישטער קומט צו אבימלך און ער זאגט אים בעולת בעל, און אבימלך זאגט לא קרב אליה, און דא זעט מען א אינטערעסאנטע זאך, ווען ער זאגט די זעלבע זאך וואס אברהם אבינו האט געזאגט צדקה ומשפט, הגוי גם צדיק תהרג, איך האב דאך נישט געוואוסט, בתם לבבי, און דער אייבערשטער ענטפערט אים נישט, דא די רש"י וואס איז מדייק פארשידענע דיוקים, אפשר איז נישט קיין תם לבבי, אבער על כל פנים דער אייבערשטער זאגט אין הכי נמי, טייטש איז, דו האסט, דו ווילסט דאך נישט, דו ביסט דאך אזא צדיק, דו ווילסט נישט חס ושלום אנרירן א אשת איש, נו, דארפסט דאך פארשטיין אז איך האב דיך נאר געהאלפן. און אוודאי צום סוף פרשה זעהט מען אז נישט נאר די אייבערשטער האט גערעדט אויך האט עצור בעד כל רחם בבית אבימלך האט געגעבן א געוויסע עונש, וואס פונקטליך די טייטש פון די עצור איז אפשר האט ער נישט געקענט מאכן קיין ביאה אליינס נישט נאר די עצירת רחם פון די אישה, אבער על כל פנים ס'איז געווען טאקע א עונש אין דעם אבער מ'זעהט אז מיט דעם איז די אייבערשטער געקומען צו אבימלך אין א חלום און ער האט גערעדט מיט אים און ער האט געזאגט אז אין הכי נמי אויב דו ווילסט טאקע דו ווילסט ווייזן אז דו ווילסט נישט נכשל ווערן אין חטא, דארפסטו פארשטיין אז די פרייז פון דעם איז אמאל באקומט מען אן עונש, כדי אז די אייבערשטער זאל דיך מצל זיין מן החטא, דאס איז אזוי ווי מיר האבן געלערנט פריער ביי אברהם און שרה, פון דעם וואס א מענטש טוט אליינס, פון דעם קען מען ענטפערן, דאס האסטו דאך טאקע געבעטן, האסט דאך נישט געבעטן מער פון דעם. און דא זעט מען אויך די זאך אז אברהם אבינו איז דער אחראי, איז נביא הוא ויתפלל בעדך, דאס הייסט נישט סתם, נישט די אייבערשטער אליינס גייט זען אז אבימלך געבט צוריק שרה און ער גייט אים אויסהיילן, נאר ער דארף זיך איבערבעטן מיט אברהם אבינו, אברהם אבינו איז דער מייצג פון צדק ומשפט אויף די וועלט, דאס איז א נביא, נביא שרייט בשם די אייבערשטער וועגן צדק ומשפט,

און דאס איז געווען מיין הוה אמינא, און בפשטות איז מיין מסקנא איז אז יש יראת אלהים במקום הזה, והא ראיה, רעדסט דאך מיט אלהים, דער אייבערשטער האט דאך גערעדט מיט דיך. אה, דו ווילסט וויסן פארוואס כ'האב געזאגט ליגנט וגם אמנה, אה דו ווילסט טאקע פארשטיין. ווילסט פארשטיין אז התעו אותי און איך בין אוועק געגאנגען, התעו אותי אלהים, איך בין דאך פארלוירן, איך בין דאך נישט אויפ'ן פלאץ, איך ווייס דאך נישט וואו איך בין, אמאל איז דא פלעצער וואס זענען יראת אלהים, ס'דא פלעצער וואס זענען נישט יראת אלהים, איך האב געדארפט טראכטן, זיך אויסרעכענען אויף יעדע אויף יעדע עווענטואליטי וואס קען זיין, האב איך געזאגט, זה חסדך איך זאג אלעמאל אחי אחותי, אזוי ס'זיין מער סעיף, און אבימלך נישט אזוי ווי פרעה וואס האט געזאגט גיי שיק אוועק, ער האט געגעבן צאן ובקר, ער האט געזאגט פארקערט קענסטו בלייבן דא, און ער האט געגעבן פאר שרה אלף, געזאגט אלף כסף לאחיך, ס'הייסט אינטערעסאנט ער ווייסט דאך שוין אז ס'נישט אחיך אבער ער שפילט אויף איר, אה ווען ס'איז אחיך וועל איך געבן כסות עיניים, כאילו אזוי ווי שוחד, זאל מען נישט רעדן וועגן דעם, ס'איז כאילו בפשטות, ס'איז זיי נישט קלאר וואס מיינט ואת כל ונוכחת, וואס איז די טייטש פון די כסות עיניים, אבער בפשטות לכאורה מיינט דאס אזוי ווי א שוחד יעור עיני חכמים, ס'הייסט. פרעה האט געצאלט געלט כאילו ווען פארדעם ווען ער געמיינט אז זיין זיין זיין שוועסטער טאקע האט אים צאלט אזוי ווי א כתובה אבימלך האט געצאלט אזוי ווי דמי שתיקה אזוי כסות עיניים און אברהם איז מתפלל געווען וירפא אלהים און דאס איז די ענד פון די מעשה על כל פנים שרה האט נאכנישט קיין קינדער.